שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. יעצט גייען מיר די וואך צו די, יעצט קומען מיר אן די וואך צו די לעצטע פאזע פונעם לעבן פון אלעקסענדער העמילטאן, און מיר גייען מיר באגלייטן אים און זיינע טעטיגקייטן ביז זיין טויט, וואס איז אויך נישט געקומען אויף, אזוי ווי זיין לעבן, איז זיין טויט אויך נישט געקומען אויף א געווענליכן ערווארטעטן אופן. א ווארט פריער נאר, רעדנדיג וועגן דעם דעם קאפ, ע העמילטאן, וואס איז געווען די קאפ וואס האט אוועקגעשטעלט די פינאנציעלע סיסטעם, די פינאנציעלע סטרוקטור פון די אמעריקאנער רעגירונג, דעם אופן אויף וויאזוי ס'לויפט נאך ביז היינט, קאפיטאליזם און געלט מיט א אופן פרי מארקעט, איז כדאי צו דערמאנען א איד, א גרופע אידן וואס האבן צאמגענומען א פאנד מיטן צוועק צו בארגן געלט אן ריבית, ממש לשם מצוה, פאר אידן וואס. גייען אריין אין ביזנעס, נוסח אמעריקע, און זיי ווילן מצליח זיין און דארפן נויטיגן זיך אין א הלוואה אדער פארן אריינגיין אין ביזנעס אדער אויב מ'איז שוין אין ביזנעס נאר מ'נויטיגט זיך אין אביסל קאפיטאל און אביסל געלט זיך צו פארגרעסערן פארברייטערן אדער וואס די סיבה זאל נאר נישט זיין איז ווער ס'דארף אזא הלוואה שטיי ריבית פריי אן קיין ריבית לשם מצוה צו העלפן אנדערע אידן קען זיך פארבינדן אויף סעווען טרי טו

סיסטעם, די אמעריקאנע סיסטעם, די פון קאפיטאליזם, פון ביזנעס, פון די עקאנאמיע איז אוועקגעשטעלט געווארן, אונז שטיי מיר דא מיט צוויי הונדערט און צוואַנציק יאר צוריק בערך, אינעם יאר אַכצן הונדערט. יא, ווי אונז האמיר דערמאנט אינעם פאריגן שמועס, אינעם פאריגן על רגל אחת וועגן העמילטאן, אז די דעמאלטסדיגע פרעזידענט דזשאן עדעמס האט אויפגעלעזט דאס מיליטער. ער האט אויפגעלעזט דאס מיליטער, א חלק דערפון, קודם ער אליין האט נישט געוואלט קיין סכסוכים, קיין מלחמות, אבער ער האט אויך געהאט נאך א כוונה אז ער האט טאקע געוואלט באזייטיגן העמילטאן. עדעמס, פרעזידענט עדעמס האט מורא געהאט פון העמילטאן'ס מיליטערישע אמביציעס, און ער האט אויך האט שטילערהייט געהאט א חשש אז העמילטאן וויל פארוואנדלען אמעריקע אין א דיקטאטורשאפט א מלוכה אזוי ווי אין יוראפ און העמילטאן אלס דער געלונגענער סטראטעגיסט און מיליטערישער פירער וועט נוצן דעם מיליטער אים אראפ צו זעצן פון אמט און זיך צו באפעסטיגן אויפן בענקל פון דעם נייעם לאנד און ער האט מבטל געווען דאס מיליטער. יעצט העמילטאן איז געווען מלא חמה אויף פרעזידענט עדעמס פאר דעם וואס ער האט געטון, איז די דאס איז א שטיקל איראניע וואס דא איז וויאזוי די זאכן האבן זיך אנטוויקלט פון דא און ווייטער, ווייל למעשה האט דאך העמילטאן ווי דערמאנט געהאלפן עדעמס ערוועלט ווערן קעגן העמילטאנס ארכי-שונא דזשעפערסאן, און דא למעשה האט זיך ארויסגעשטעלט, העמילטאן האט געהאפט אז דורכן העלפן עדעמס געווינען, וועט ער האבן א וועג צוריק אינעם פאליטישן לעבן, אין די פירערשאפט פונעם פאליטישן לעבן פון די פאראייניגטע שטאטן, למעשה אבער האט אים עדעמס שיין באזייטיגט, איז העמילטאן איז געווארן מורדיג אויפגערעגט אויף עדעמס, און ער האט אנגעהויבן קאמפיינען קעגן אים. העמילטאן האט דאך געווען א געלונגענער שרייבער, א גלענצנדער שרייבער, און האט זיך גענומען צוריק צו זיין אלטע מלאכה, צו זיין אלטן געווער, די פען, און האט אנגעהויבן שרייבן פייערדיגע ארטיקלען קעגן פרעזידענט עדעמס, און ער האט אים אטאקירט מיט כל מיני באשולדיגונגען, און צווישן אנדערן האט ער אויך אנגעוויזן אז רבותי די איד טויג נישט פאר די פרעזידענטשאפט, ער איז נישט געמאכט געווארן פאר דעם אמט. און די אמת איז אז ס'זענען געווען אסאך מענטשן וואס האבן שטילערהייט מסכים געווען מיט העמילטאן, זיי האבן אויך געהאלטן אז עדעמס איז נישט די בעסטע קאנדידאט צו דינען אלס פרעזידענט, ער האט געהאט חסרונות ווי דערמאנט, ער איז טאקע געווען א געלונגענער מענטש אלס מענטש, און געווען א געלונגענע פירער אפשר, אבער ער האט נישט געווען קיין גוטער פאליטיקאנט, און ער האט נישט געקענט דערהייבן די פאליטישע סכסוכים, און די, ער האט נישט געהאט ווי מען זאגט קיין טיק סקין, קיין דיקע הויט וואס פעלט זיך אויס צו קענען דערהייבן שטאכן, שטיקלעך, און אטאקעס, און ער פלעגט זיך צוריקציען ווען ער איז אטאקירט געווארן אדער מ'האט נישט מסכים געווען מיט אים אין די קעפיטאל, אין די הויפטשטאט, אין די הויפטקווארטירן פון די רעגירונג, איז ער אזוי ווי אנטלאפן, געלאפן צו זיך אהיים און דארטן געקענט זיצן פאר חדשים לאנג. איז אבער למעשה הגם מענטשן האבן, ס'זענען געווען אסאך מענטשן וואס האבן שטילערהייט מסכים געווען מיט העמילטאן'ס טענות אז עדעמס איז נישט די פאסיגסטע מענטש פאר פרעזידענט, זענען אבער אסאך פון זיי נישט געווען באקוועם מיט די שארפע אטאקעס וואס העמילטאן האט דורכגעפירט קעגן עדעמס, און למעשה ווען ס'איז געקומען צו די וואלן, די קומענדיגע רונדע פון וואלן פארן פרעזידענט, איז זענען די פעדערעליסטס געווען צוטיילט. זענען געווארן צוטיילט, און אלס א תוצאה, נאך א איראנישע קנייטש אין די אנטוויקלונגען פון די געשעענישן, און אלס א תוצאה האט די וואלן געוואונען די ארכי קעגנער פון העמילטאן, דזשעפערסאן. דזשעפערסאן האט געוואונען די וואלן די פרעזידענטשאפט א דאנק די קאמפיין וואס העמילטאן האט יעצט געפירט קעגן עדעמס. עדעמס האט דעמאלטס אין אַכצן הונדערט אין עיטין האנדערט פארלוירן די וואלן צו דזשעפערסאן, ס'איז אויך נישט געווען אזוי פשוט, ס'מיר שוין צוקומען וויאזוי יענע וואלן, וויאזוי די אויסגאנג פון יענע וואלן האט זיך אויסגעשפילט, אבער קודם א ווארט אז עדעמס האט קיינמאל נישט מוחל געווען העמילטאן פאר זיין דורכפאל, און ער האט געווידמעט די רעסט פון זיין לעבן, ס'הייסט פון דארטן און ווייטער האט עדעמס געווידמעט זיין לעבן צו אטאקירן העמילטאן, אויף אלע פראנטן, און העמילטאן'ס קאריערע איז דא געקומען צו זיין צו א פולשטענדיגן סוף. ס'איז געווען די סתימת הגולל. יא, ס'איז אים געלונגען, ער האט ארויסגעזעצט עדעמס, אומדירעקט, אבער למעשה זיינע פעולות, זיינע אטאקעס, זיין פארפירן, האבן ארויסגערוקט עדעמס פונעם אמט, אבער מיט דעם איז העמילטאן, העמילטאן איז אויך ארויסגעגאנגען פון דארטן צובלוטיגט און פארוואונדעט, און זיין פאליטישע קאריערע איז געווען פארטיג. און יענע עלעקשאנס פון יאר אַכצן הונדערט איז די אויסגאנג, די תוצאות, די רעזולטאטן פון די וואלן זענען געווען אז העמילטאן האט געענדיגט גלייך מיט א צווייטן קאנדידאט, דער צווייטער קאנדידאט האט געהייסן ערן בורר. איז אין די אין יענע תקופה האט די קאנסטיטוציע פארגעשריבן אז דער וואס געווינט די מערסטע וואלן די רוב פון די שטימען פון די עלעקטארעל שטימען וויאזוי די וואלן סיסטעם ארבעט אין די פאראייניגטע שטאט נאך ביז היינט יענער ווערט פרעזידענט און דער צווייטער דאס הייסט דער וואס באקומט די צווייט מערסטע שטימען יענער ווערט וויצע פרעזידענט אזוי האט די קאנסטיטוציע דעמאלטס פארגעשריבן דעם אופן פון פרעזידענט און ווייס פרעזידענט. איז אין יענע עלעקשאנס פון עיטין האנדרעד איז איז געווען א טיי דאס הייסט צווישן העמילטאן און בור אז ביידע האבן באקומען די זעלבע צאל שטימען און ס'נישט געווען קיין קלארע געווינער קיין איין קאנדידאט מיט א קלארער אויבערהאנט אין אזא פאל גייט די אויסגאנג די תוצאות צום קאנגרעס, זיי דארפן שטימען און באשליסן ווער ס'זאל זיין פרעזידענט, האט זיך יעצט אנגעהויבן א קאמפיין אין קאנגרעס צווישן דזשעפערסאן און בור, ווער ס'זאל באקומען מער שטימען, איז בור איז געווען אן אפערטוניסט. עס איז עימיצער וואס שמעקט וואו ס'איז דא א געלעגנהייט פאר מאכט, פאר פאוער, פאר פערזענליכע געווינס וואו ער קען עפעס פארדינען, און ער האט אנגעהויבן ארבעטן אויף קעסל אויף כלים, פארשטייט זיך אז ער זאל באקומען די זיג אין קאנגרעס. דזשעפערסאן האט אויך געארבעט, אבער דזשעפערסאן איז געווען מער אידעאלאג, און בור איז געווען מער איינער וואס האט געקוקט אויף זיינע אייגענע אינטערעסן. אזוי עכ"פ האט אלעקסענדער העמילטאן געהאלטן. איז העמילטאן איז געווען איבערצייגט אז בור איז נישט קיין גוטער קאנדידאט, ער מיינט נישט די טובה פונעם לאנד און ער קוקט נאר אויף זיך און זיינע אינטערעסן, און לכבוד דעם האט העמילטאן קאמפיינט אינעם קאנגרעס פאר זיין ארכי-שונא דזשעפערסאן. דאס הייסט העמילטאן האט געהאלטן אז פארן לאנד איז פארט וויכטיג אז זאל זיין עימיצער וואס האלט זיך צו פרינציפן, הגם ער, העמילטאן, האט מורא'דיג שארף נישט מסכים געווען מיט יענעמ'ס פרינציפן. אבער בכל זאת איז דאס נאך אלץ בעסער ווי א מענטש וואס קוקט נאר אויף זיינע אייגענע אינטערעסן. איז בור האט אויך פרובירט צו קאמפיינען ביי די ביי די מיטגלידער פון קאנגרעס וואס האבן באלאנגט צו די פעדערעל צו די פעדערעליסט דאס הייסט צו העמילטאן'ס פארטיי אבער למעשה ווי געזאגט העמילטאן אלץ פעדערעליסט האט געארבעט דווקא פאר דזשעפערסאן, ווייל ער האט געווען איבערצייגט אז בור איז א חר ב, וועט זיין א פראבלעם פארן לאנד, ער טויג נישט דערצו, און דזשעפערסאן האט געווינען. יעצט ווען דזשעפערסאן האט געווינען קען מען זיך פארשטעלן אז ער האט דערווייטערט בור אויף ווי ווייט מעגליך. ער האט אים דערווייטערט אויף ווי ווייט מעגליך און ער האט אים נישט געלאזט האבן קיין שום חלק אין זיין רעגירונג. און ווען ס'איז אנגעקומען די נעקסטע וואלן סעזאן מיט פיר יאר שפעטער אין עיטין או פאר, אַכצן הונדערט פֿיר, איז בור געווען אינגאנצן אויסגעשפילט. איז בור האט פארשטאנען אז ער האט נישט קיין טשענס אפילו אנצוקומען אין ערגעץ נישט יעצט מיט די פרעזידענטליכע וואלן, אויפגעבן אויף זיינע חלומות פון אנקומען צום שפיץ האט ער אבער נישט געוואלט, איז ער אויפגעקומען מיט א אנדערע מהלך צו נעמען א שטיקל דרך ארוכה וואס ער האט געהאפט העט זיין קצרה. וויאזוי? ער העט לויפן פאר א נידריגערן, מער לאקאלן אמט אינעם פאליטישן לעבן, און פון דארטן האפנטליך וועט ער זיך צוריק אויפבויען און צוריק ארויפקריכן צום לייטער און צוריק, און שפעטער אין דער צוקונפט צוריק אנקומען קיין וואשינגטאן. איז בור האט געוואוינט אין ניו יארק, האט ער מחליט געווען צו לויפן פאר גאווערנער פון ניו יארק, זיין היימשטאט, דארטן העט ער זיך אויפבויען א שטיקל פאליטישע באזע, לאקאל אין ניו יארק, אבער דאס וועט אים העלפן האפנטליך ארויפשטופן ווייטער צוריק אויפן לייטער, און ער צוריק עווענטשעלי שפעטער העט ער קענען ווידעראמאל לויפן פאר פרעזידענט. למעשה אבער האט אין ניו יארק געוואוינט נאך איינער. דער אנדערער האט געהייסן אונזער באקאנטער יעצט שוין אלעקסענדער העמילטאן. אלעקסענדער העמילטאן האט אויך געוואוינט אין ניו יארק, און אלעקסענדער העמילטאן האט נאך געהאט א שטיקל פאליטישן כח אין ניו יארק. פון די פון די פעדעראלע רעגירונג איז ער געווען אויסגעשפילט, און אין די פאר נאציאנאלן שטאפל איז ער געווען אויסגעשפילט, זיין פאליטישע קאריערע איז שוין געווען פארטיג, אבער אין ניו יארק, זיין היימשטאט האט ער נאך געהאט א בעיס, ער האט נאך געהאט כח. און דער העמילטאן, ווי דערמאנט פריער, איז געווען איבערצייגט אז בור טאר נישט זיין קיין קאנדידאט פאר גו ער מעג זיין א קאנדידאט אבער ער טאר נישט געווינען. ער טאר נישט זיצן אויף קיין שום ערנסטן פאליטישן אמט ווייל ער האט אנגעקוקט דעם מענטש ווי די טובה פון די פונעם לאנד פון די בירגער און אינטערעסירט אים נישט און ער האט נישט קיין שום אידעלאגישע פרינציפן צו וואס ער וועט זיך האלטן ער קוקט נאר אויף זיך זיין אייגענע טובה, דאס קומט פאר אלעם, און ער איז גרייט, ער איז גרייט צו אליין צו טרעטן אויף זיינע אייגענע וועליוס אויב ס'וועט שטיין אין וועג פון זיין פון זיינע אייגענע אינטערעסן, איז במילא העמילטאן איז געווען איבערצייגט אז דער מענטש טאר נישט געווינען, און ער האט טאקע שווער געארבעט, העמילטאן האט אריינגעארבעט מיט אלע כוחות צו קאמפיינען פאר באר'ס קעגנער, פאר'ן אנדערן קאנדידאט, און ער האט מצליח געווען. דער אנדערער קאנדידאט האט מצליח געווען און געווינען, און ס'איז געווען קלאר אז אלעקסענדער העמילטאן האט געשפילט א גרויסע ראלע אין יענעמ'ס געווינס, אין אנדערע ווערטער אין באר'ס דורכפאל. ערן באר איז געווען מורא'דיג ווי מ'קען זיך פארשטעלן, ער איז געווען אויפגעברויזט אויף העמילטאן, אזוי ברוגז ווי א מענטש קען נאר זיין אויף א צווייטן, און ס'איז געווען די צווייטע מאל וואס אלעקסענדער העמילטאן האט צושטערט זיינע פלענער, און אים ממש. ממש אראפגעפירט פון די רעלסן, זיין קאמפיין, זיין אויסגאנג, זיין פאליטישע צוקונפט, און באר האט מחליט געווען ארויסצורופן העמילטאן אויף א פארמעסט, א פארמעסט אויף לעבן און טויט, און דאס איז געווען אין יענע צייטן, כ'מיין מ'גייט מיט הונדערטע יארן צוריק, איז געווען אזא מושג אז ווען צוויי מענטשן האבן א סכסוך, איז איינער פון די אופנים פון שליכטן דעם סכסוך אז איינער זאל ארויסגיין כאילו דער זיגער, ידו על העליונה, איז מען קומט זיך צוזאם אויף א מעסט, מיט דורות דורות דורות צוריק איז עס געווען מיט א שווערד פארמעסט, און אין די תקופה דא מיט איבער צוויי הונדערט יאר צוריק איז עס געגאנגען דורך דורך א רעוואלווער, א ביקס, מען האט זיך געשטעלט איינער קעגן אנדערן, און שטייט זיך אליין דער פארמעסט האט געהאט פונקטליכע כללים וויאזוי ס'גייט צו, ווי ווייט מען זאל שטיין איינער פונעם צווייטן, מען שיסט, דער איבערלעבער דער איז דער געווינער, ווער עס בלייבט שטיין ער האט געווינען דעם סכסוך. יעצט למען איז באר האט ארויסגערופן העמילטאן אויף אזא פארמעסט. א דועל. און למען האמת זענען אין די תקופה רוב אזעלכע פארמעסטן שוין געווען מער סימבאליש ווי אמת'דיג. דאס הייסט אז ווען צוויי אזעלכע שונאים מיט צוויי אפאנענטס האבן זיך געשטעלט אויף אזא שיס פארמעסט, איז נישט געווען די אמת'דיגע כוונה צו הרג'ענען דעם צווייטן, ס'איז נאר געווען אזא סימבאלישע דעמאנסטראציע צו ווייזן אז איך טרעט נישט אוועק, איך לויף נישט אוועק פון א פארמעסט, פון א טשעלענדזש, איך בין דא, איך בין גרייט צו פארטיידיגן מיין פאזיציע, מיין מיינונג, מיין מהלך, וואס ס'זאל נאר נישט זיין, אפילו מיטן פרייז פון מיין לעבן. הגם כמעט יעדעס מאל ווען אזא פארמעסט איז אפגעהאלטן געווארן האט מען זיך נישט באמת געשאסן, און אפילו ווען יא איז עס נישט געווען מיטן חשבון יענעם אומצוברענגען, יענעם צו הרג'נען. דער ווארט איז נאר געווען אז איך בין גרייט איך נעם אויף דעם טשעלענדזש איך נעם דעם פארמעסט אבער איך גיי למעשה גאר נישט אויספירן איז איינמאל די צוויי מענטשן האבן אוועק געוואקט פון דארטן אוועק שפאצירט פון דעם פארמעסט איז עס געווען ווי זיי האבן פארטיידיגט זייער עהרע זייער ווירדע זייער כבוד און מען איז געבליבן אזוי מיטן כבוד אויפן פלאץ דאס איז געווען מער ווייניגער ווי אזוי ס'האט זיך למעשה אויסגעשפילט. און אויך דא אין דעם פאל האט העמילטאן קלאר געמאכט אז ער האט נישט ער האט נישט געהאט קיין שום אזוי האט ער דעמאלטס געזאגט ער האט נישט קיין שום כוונה צו הרג'נען באר, ער זאגט און פארקערט ער האט געזאגט אז ער גייט נאך שיסן אין די לופט און ער גייט זיכער מאכן אז זיין שאס גייט נישט צילן אויף יענעם אויף זיין אפאנענט דער וואס האט אים ארויסגערופן צו דעם פארמעסט ווייל ער וויל קלאר מאכן אז ער האט גארנישט פערזענליך קעגן אים ער האט נישט קיין שום אייגענע חשבונות קעגן באר און זיינע קאמפיינס, די קאמפיינס וואס ער העמילטאן האט געפירט קעגן באר איז נאר געקומען צוליב אידעלאגישע סיבות, ס'איז נישט געווען פערזענליך, אזוי האט העמילטאן קלאר געמאכט. אקעי, די פארמעסט איז באשטימט געווארן פארצוקומען אין ניו דזשערסי, הגם ביידע פון זיי, העמילטאן און באר, האבן געוואוינט אין ניו יארק, אבער אין ניו יארק איז שוין דעמאלטס די די מינע פארמעסטן זענען געווען אומלעגאל, האט מען מחליט געווען מ'גייט אריבערגיין צו די אנדערע זייט פונעם האדסאן ריווער, די אנדערע זייט פון די טייך צו ניו דזשערסי, דארטן זענען נאך די פארמעסטן געווען לעגאל, און יולי דעם עלעפטן, July the eleventh, eighteen oh four, אַכצן הונדערט פֿיר, איז באשטימט געווארן אלס די טאג ווען די פארמעסט צווישן בארן און העמילטאן וועט אפגעהאלטן ווערן. אגב, איז די פארמעסט אפגעהאלטן געווארן אויפן זעלבן פלאץ ווי מיט צוויי יאר פריער האט העמילטאן איז העמילטאן'ס זון אומגעקומען אין א אנדערע דועל פארמעסט אין א אנדערע אזא מין שיסעריי פארמעסט מיט א צווייטן פארגעקומען אויפן זעלבן פלאץ מיט צוויי יאר פריער. די צוויי אפאנענטס זענען אנגעקומען און זיי האבן נאכגעפאלגט די פארשריפטן פון אזא פארמעסט אז מען סעלוטירט איינער דעם צווייטן נאכדעם רוקט מען זיך אפ צוואַנציק שריט און די ערשטע אין די רייע צו שיסן איז געווען העמילטאן, און העמילטאן האט געשאסן ווי געזאגט אין די לופטן, ער האט בכוונה געשאסן אויף אזא וועג, אזוי געצילט, אדער בעסער געזאגט אזוי נישט געצילט, אז עס זאל נישט טרעפן באר, און נאכדעם איז געקומען די רייע פון באר וואס האט אבער יא געצילט אויף העמילטאן. בארס קויל האט געטראפן העמילטאן אין בויך און ס'האט אים באלד געשעדיגט די לעבער און די שעדרע, צוויי גאר הייקעלע פלעצער אינעם צוויי וויכטיגע אברים אינעם מענטשליכן גוף, און העמילטאן איז טאקע צוזאמגעפאלן אויפן פלאץ און ער איז אפגעפירט געווארן אין שפיטאל אין מאנהעטן. העמילטאן האט נאך אנגעצויגן ביזן נעקסטן טאג און מיט איין און דרײַסיק שעה שפעטער איז ער געשטארבן, העמילטאן איז דעמאלטס אלט געווען נײַן און פֿערציק יאר. מען האט געמאכט א גרויסע באגרעבעניש צערעמאניע פאר העמילטאן בפרט אין זיין היימשטאט ניו יארק, ס'איז געווען א גאנצע מצב, ס'איז געווען די גרעסטע באגרעבעניש אזא באגרעבעניש צערעמאניע אין די היסטאריע פון ניו יארק, לגבי באר, דעם אפאנענט, דעם שונא פון העמילטאן, איז דא, די המשך פון זיינע מעשים ווייזט אז ווי ס'זעט אויס האט אים העמילטאן נישט שלעכט אפגעלערנט, און באר איז שפעטער אויפגעקומען מיט א גאנצן פלאן וויאזוי איינצונעמען דעם דרום מערב פון די פאראייניגטע שטאטן און זיך דארטן אוועקשטעלן אלס א קעניג, איז מען האט אים געכאפט ארעסטירט ער איז דורך געגאנגען א משפט פאר טריזן פאר פאר פארראט למעשה אבער איז ער איז ער דערקלערט געווארן אומשולדיג און ער איז געשטארבן שפעטער אין עיטין טערטי סיקס אין אַכצן הונדערט זעקס און דרײַסיק אלס א פשוט א אומבאקאנטער מענטש קיינער האט נישט גערעדט פון אים פון דארטן און ווייטער. העמילטאנ'ס טויט האט אויך געמיינט מער ווייניגער דעם סוף פון די פעדערעליסט פארטיי וואס ער האט אנגעפירט און דזשעפערסאן'ס פארטיי איז איז געבליבן האט האט האט אנגעהאלטן א מעמד פאר א לאנגע צייט און זיי זענען געבליבן ביי די מאכט פון די פאראייניגטע שטאטן פאר די קומענדיגע בערך פאר די קומענדיגע צוואַנציק יאר ביז אייטין טווענטי פאר, אַכצן הונדערט פֿיר און צוואַנציק. און דזשעפערסאן און עדעמס די צוויי געשוואוירענע שונאים פון העמילטאן האבן יעצט געהאט א געלעגנהייט, זיי זענען נאך געבליבן לעבן א שיינע פאר יאר נאכדעם, און זיי זענען געבליבן מיט א געלעגנהייט נאך זיך מסביר צו זיין זיך אליין וואס זיי האלטן און פארוואס זיי האבן געטון וואס זיי האבן געטון, און מצד השני אראפצורייסן און קריטיקירן זייער פארשטארבענעם קעגנער העמילטאן. העמילטאן מצד השני האט פון קבר שוין נישט געהאט די מעגליכקייט, צו ענטפערן און מסביר צו זיין זיין צד און וואס ער האט געטון, במילא האבן זיי זענען געבליבן על ה עם ידם על העליונה, דזשעפערסאן און זיינע מענטשן פאר די קומענדיגע פאר צענדליגע יארן. די פאקט איז טאקע אז הגם דזשעפערסאן און זיינע מענטשן זענען יעצט געווען ביי די מאכט, איז אבער איז אבער העמילטאן'ס סיסטעם, די פינאנציעלע סיסטעם וואס ער האט אוועקגעשטעלט, איז געבליבן, ס'איז געבליבן אומבארירט, ס'איז געבליבן אומבארירט ווייל די מציאות איז געווען אז ס'האט געארבעט, און דזשעפערסאן'ס טרעזשורי סעקרעטי, די טרעזשורי סעקרעטערי, די פינאנץ מיניסטער אונטער פרעזידענט דזשעפערסאן אליינס האט געזאגט אז די סיסטעם איז אזוי גוט אוועקגעשטעלט געווארן אז טאמער מען פרובירט עס יעצט צו טשעפענען וועט עס שעדיגן, וועט עס ברענגען גרויס שאדן פארן לאנד. און די פאקט איז טאקע געווען אז ווען פרעזידענט דזשעימס מעדיסאן וואס איז געווען דער נאכפאלגער פון דזשעפערסאן און איז אויך געווען פון דזשעפערסאן'ס פארטיי ער האט געלאזט די ערשטע באנק וואס העמילטאן האט געגרינדעט האט ער געלאזט צו ס'איז געקומען די צייט ווען ס'האט זיך געדארפט פארמאכן מ'האט עס געדארפט צוריק באנייען ס'האט דאך געהאט א טערם ווילאנג ס'איז ווילאנג די באנק איז געבליבן אפן און נאכדעם מען האט עס געדארפט פריש באנייען איז דזשעימס מעדיסאן האט עס געלאזט עקספייערן זאל אויסלויפן איז די מציאות איז געווען אז עס איז נאכגעקומען א ערנסטע פינאנציעלע קריזיס אויפן לאנד און ער האט נישט געהאט קיין ברירה ווי דזשעימס מעדיסאן וואס האט באלאנגט צום חדר פון דזשעפערסאן האט נישט געהאט קיין ברירה ווי גרינדן א צווייטע באנק ס'הייסט טוהן פונקטליך וואס העמילטאן האט געטוהן און קעגן וואס דזשעפערסאן און זיינע מענטשן זענען געווען אזוי אויסגעשפראכן גרינדן א פעדעראלע באנק האט נישט געהאט קיין ברירה ווי טאקע דאס טוהן ווייל די מציאות האט געוויזן אז אן דעם איז די עקאנאמיע אויף צרות. שטייענדיג מיט א צוויי הונדערט און צוואנציג יאר שפעטער איז למעשה מורא'דיגע חידוש ווי העמילטאן האט גוט געזעהן ווי מען זאגט ער האט גוט פאראויס געזעהן נישט נאר זאכן לגבי די אמעריקאנער עקאנאמיע נאר אויך האט בכלל ער האט אוועק געשטעלט די עקאנאמישע סיסטעם פון די פאראייניגטע שטאטן מיט פארשידענע חשבונות פארשידענע חשבונות וואס ער האט געמאכט לגבי די צוקונפט. דאס הייסט ער האט דעמאלטס פאראויס געזען די אינדוסטריעל רעוואלושען, די די ערשטע גילגול פון די היינטיגע פעקטאריס, ער האט אויך איז ער האט אויך פאראויס געזען די מענופעקטשערינג אז מענופעקטשערינג פעקטאריס וואס גייען בויען פראדוצירן פראדוקטן אז דאס גייט סוף כל סוף ערזעצן פארמינג אגריקולטור, ער האט אויך מחשיב געווען ער האט מחשיב געווען ווייל ער האט געהאלטן אז ס'גייט סוף כל סוף אנקומען צו דעם אז די גרויסע שטעט וועלן שפילן א וויכטיגערע ראלע פאר די עקאנאמיע ווי די רורעל עריעס, דאס הייסט ווי די אויסשטעטישע פלעצער ווי מענטשן וואוינען ווייט און צעשפרייט. ער האט אויך געזען אז סוף כל סוף וועט מען אנקומען צו א מצב אז די רוקנביין פון די עקאנאמיע וועט זיין די סטאק מארקעט און די פינאנציעלע אינדוסטרי בענק און אזוי ווייטער, און האט אוועקגעשטעלט די עקאנאמיע אויף דעם אופן, און די מציאות איז אז די וועלט איז טאקע אנגעקומען צו דעם, די מצב העולם איז מיט מיט תקופות שפעטער טאקע האט זיך אריבערגערוקט אויף דעם מין סיסטעם און אויף דעם מין אופן וויאזוי העמילטאן האט גע'טענה'ט אז ס'וועט אנקומען, און ער האט לכתחילה טאקע אוועקגעשטעלט אן עקאנאמיע וואס לויפט אויף דעם חשבון. ס'האט אפשר נישט געשטימט אינגאנצן בשעתו ווען ער האט געלעבט, ווען די פאקט איז געווען אז די עקאנאמיע פון זייער אסאך לענדער, בפרט אמעריקע, איז געווען פארמינג, און די עיקר כח איז געליגן ביי מענטשן וואס האבן געוואוינט אין רורעל עריעס און נישט אין קיין גרויסע קאנצענטרירטע שטעט, אבער די מציאות איז געווען אז עס האט זיך געטוישט, און נישט נאר דא, נאר עס האט זיך געטוישט אין די גאנצע פרייע וועלט. העמילטאן איז אויך געווען די הויפט ארכיטעקט פון, אדער פון די הויפט ארכיטעקטן פאר די סיסטעם וויאזוי די אמעריקאנע רעגירונג, וויאזוי די פאראייניגטע שטאטן בכלל איז אוועקגעשטעלט געווארן און געבליבן לויפן, מען רעדט לגבי פינאנציעל, פאליטיש און לעגאל, די דריי סיסטעמס פון די אמעריקאנער רעגירונג וויאזוי ס'לויפט נאך ביז היינט, ער איז געווען איינער פון די הויפט ארכיטעקטן דערפון, און ער איז אויך געווען ווי מען זאגט פאראויס פון זיין צייט מיט פארשידענע געדאנקען לגבי ראסע, גלייכהייטן, גלייכבארעכטיגונג צווישן מענטשן וואס זעען אויס אנדערש, וואס טראכטן אנדערש אדער וואס זענען אנדערש, און מיט דעם איז ער געווען, האט ער באלאנגט צו א קליינע מיעוט פון יחידים וואס האבן געזינגען א ניגון וואס האט דעמאלטס נאך געקלינגען זייער פרעמד, אבער וואס וואוהין דאס לאנד איז למעשה אנגעקומען מיט צענדליגע יארן שפעטער און ווייטער. ער איז אויך געווען אן ענערגישער מענטש וואס האט נישט געקענט שלאפן, ווי מען זאגט, ער איז געווארן געטריבן מיט ענערדזשי, מען מוז כסדר טון, ער האט כסדר עפעס געוואלט אנדרייען און מאכן, שטייט זיך אלעס האט זיך געדרייט בערך ארום די זעלבע זאכן, דאס זענען געווען זיינע פרינציפן, זיין אידעלאגיע וויאזוי ער האט פארשטאנען די פאראייניגטע שטאטן דארף לויפן, און ווי דערמאנט נאכדעם וואס עדעמס האט אים באזייטיגט פון וואשינגטאן, איך מיין פאר אלל אינטענטס ענד פורפעסעס ווי מען זאגט, פראקטיש און בפועל איז העמילטאנ'ס פאליטישע קאריערע געווען פארטיג, האט ער דעמאלט צוזאמגענומען פון אינוועסטארס א סכום פון צען טויזנט דאלער, וואס איז געווען א ריזן סכום אין יענע צייט, און ער האט געגרינדעט א נייע צייטונג, ער האט געגרינדעט א צייטונג וואס האט געהייסן די ניו יארק איווענינג פאוסט. די ציל מיט דער צייטונג דעמאלטס איז געווען, שטייט זיך ער האט נישט געמיינט דערמיט קיין ביזנעס אזוי ווייט, און האט עס אויסגעארבעט אויף א וועג אז אינוועסטערס זאלן וועלן געבן געלט פאר דעם, זאלן וועלן אינוועסטן אין דעם פראיעקט, אין דער צייטונג, איז האט ער עס אויסגעארבעט אז ס'זאל זיין פראפיטעבל, זאל ברענגען רווחים, אבער זיין ציל דערמיט איז נישט געווען געלט, נאר זיין ציל איז געווען צו האבן א פלאטפארמע, פאר זיינע פאליטישע אגענדעס, איז האט ער טאקע גענוצט יענע צייטונג, יענע צייטונג אגב האט שפעטער געטוישט דעם נאמען צו ניו יארק פאוסט און איז טאקע די עלטסטע צייטונג אין די פאראייניגטע שטאטן, די עלטסטע טעגליכע צייטונג אין די פאראייניגטע שטאטן וואס קומט ארויס זייט דעמאלטס, זייט ער האט עס געגרינדעט ביז היינט נאך, און האט גענוצט יענע, העמילטאן האט גענוצט יענע צייטונג שפעטער צו אטאקירן אין עיטין או פאר ווען באר איז געלאפן פאר גאווערנער פון ניו יארק, האט ער גענוצט די צייטונג אים צו אטאקירן אים אראפצורייסן און צו שטיצן און שטופן זיין קעגנער. און העמילטאן איז אבער למעשה במשך יארן לאנג האט מען אים נישט אזוי מחשיב געווען, מען רעדט למעשה פאר דעם לאנד די פאראייניגטע שטאטן, ער האט געהאט א ער האט מורא'דיג אסאך צוגעגעבן, צו מ'קען, מ'קען מחולק זיין צו די פאראייניגטע שטאטן פארט גוט אדער נישט גוט, צו די סיסטעם דערפון איז א גוטע סיסטעם, אדער דאס קען ווען זיין בעסער, אבער אויב מ'איז, אבער מען דארף קודם מסכים זיין, דאס איז א היסטארישע פאקט וואס איז שוין היינט אנגענומען, אז העמילטאן האט געהאט א ריזן כח, ער האט מורא'דיג א געוואלד בייגעשטייערט צו די אופן ווי אזוי דאס לאנד איז אוועקגעשטעלט געווארן, דאס איז אפילו אויב מ'איז נישט מסכים מיט אפילו מ'איז נישט מסכים מיטן אופן וויאזוי אמעריקע פירט זיך. אויב מ'איז יא מסכים און מ'האלט אז דאס איז טאקע א גוטע מהלך פאר א לאנד איז דאך אפגערעדט. למעשה אבער האט ער דאמאלטס, בשעת ווען ער איז געשטארבן, און שוין די תקופה נאך אים, האט ער נישט געהאט, ווי געזאגט פריער, נישט געהאט די געלעגנהייט זיך מסביר צו זיין אין די צייט וואס זיינע הויפט אפאונענטס האבן נאך געלעבט א שיינע, א שיינע פאר יאר נאכדעם און זיי האבן יא געקענט בלייבן רעדן. זיי האבן געקענט רעדן און זיך מסביר זיין, און יענער האט נישט געקענט ענטפערן און זיך פארטיידיגן. אבער זעט אויס אז סוף כל סוף די אמת קומט ארויס. איך ווייס נישט צו דאס איז א ריכטיגע וועג פון עס באצייכענען. העמילטאן איז געווען די אמת. מען רעדט דא פארשטייט זיך פון א פאליטישע און עקאנאמישע אמת. אבער זעט אויס אז עפעס האט ער צוגעגעבן גענוג גוט אז ס'זאל זיך אים אים קומען הכרה, אז מען זאל מכיר זיין אין וואס ער האט געטון. און ער האט עס סוף כל סוף באקומען. און ס'איז דא אזא זאך ווי מ'קען עימיצן דערשטיקן, מ'קען דערשטיקן א שטימע, מ'קען איינעם גענוג באשמוצן, גענוג אראפרייסן, מ'קען באגראבן א קול פון א צווייטן מענטש, א שטימע פון א צווייטן, אין א מבול, אין א בארג פון העכערע, פון קולות וברקים, אבער סוף כל סוף קומט אויב ס'דארף ארויסקומען וועט עס ארויסקומען, ס'קען אמאל דויערן אפילו אפאר הונדערט יאר, אבער אויב יענער איינער האט געזאגט אן אמת וואס האט געדארפט געהערט ווערן, וועט עס סוף כל סוף דערהערט ווערן. און דאס איז אמת נישט נאר אין פאליטיש, נישט נאר אין די פאליטישע וועלט, נאר אפילו לגבי אנדערע זאכן אויכעט, לגבי עכטע אמת'ע זאכן, אז ווען א שטימע דארף דערהערט ווערן, ווי שטארק מען זאל עס נאר טרייען משתיק צו זיין, אויב זאגט עס דעם אמת אדער אן אמת, וועט די השגחה עליונה שוין אזוי פירן אז די שטימע וועט צום סוף יא דערהערט ווערן. און אפגעזען צו די קאפיטאליסטישע און עקאנאמישע סיסטעם פון די פאראייניגטע שטאטן איז גוט אדער נישט אזוי גוט, איז עס יעצט דאס מציאות פונעם לעבן היינט אין אמעריקע, און אידן זענען אין ביזנעס און נאך אידן ווילן אריינגיין אין ביזנעס, און ס'איז דא א טייערע איד, ער הייסט ר' זישע נאוועסעלער וואס האט צוזאמגענומען א גרויסן פאנד פון אנדערע אידן גרייט אויסצובארגן אן קיין ריבית